לזכות ר' נפתלי ב ר שלמה עליו השלום אבן חיים ליום היארצייט שלו כ' טבת. משיחת ליל י ג ניסן תשמ ה. איז ער א מאמין בן מאמין, וואס דאס איז געזאגט געווארן אויף יעדער אידן וואס איז געווען אין גלות מצרים נאך פאר דער ענין פון מתן תורה, ווען ס'איז געווען די גזירה אז עליונים לא ירדו למטה, און אף על פי כן האט דער אייבישטער געזאגט בפשטות אז יעדער איד וואס איז אין ארץ מצרים לפני מתן תורה און איידער בטלה עבודה מאבותינו במצרים, ווי וואס איז דעמאלט געווען דער זמן קודם שבטלה בראש השנה, איז דעמאלט געווען א מאמין בן מאמין עד כדי כך בגלוי אז משה האט ניט געהאט ניט געקאנט זאגן אויף זיי אט א דעם חשש, אז לא יאמינו וכולי, וואס ער האט געדארפט קומען צו די וואס זיינען עובדי עבודת פרך און דערציילן זיי אז אט קומט גאולה אמיתית ושלימה, אף על פי וואס דאס איז נאך פאר תעבדון את האלקים על ההר הזה, דאס איז געקומען לאחרי זמן חירותנו, און דעמאלט אין דעם מעמד ומצב האט ער געוואלט געזאגט. אפשר, לא יאמינו, האט מען אויף דערויף געענטפערט אז אידן ווי זיי געפינען זיך אין יענעם מעמד קודם מתן תורה. און לאחרי ווי ס'איז שוין דורכגעגאנגען אזויפיל דורות ווי מען איז אין שעבוד מצרים, און נאך מערער אין גלות מצרים וסבלות מצרים,

און אין אן אופן ווי חסידות איז דאס מבאר מיוסד אויף דעם לימוד, אויף די דברי פון מהרל מפראג, אז דעמאלט איז געווארן די יציאה לחירות אין אזא מין אופן אז ס'איז געווארן אויס אפשריות און מציאות אז א איד זאל זיין אן עבד. און פון וואס פאר א מעמד ומצב האט מען זיי האט אין וואס פאר א מעמד ומצב האט מען זיי דאס אנגעזאגט, ווען זיי זיינען געווען בתכלית השעבוד, וואס לכאורה איז סתם אמונה אויף דערויף אין גאנצן ניט מספיק, זאגט תורת אמת לא, אז די אמונה וואס א איד האט קודם מתן תורה. איז דאס אזא מין סארט אמונה אפילו ווען ער געפינט זיך באפילה ובשעבוד מיט אלע עניינים ווי ס'איז דעמאלט געווען, איז בשעת ס'קומט צו גיין צו אים תורה און זאגט אים אז דו וועסט ארויס גיין פון דעם גלות און ארויס גיין לאור גדול און ארויס גיין ביד רמה. איז דאך בפשטות אז ס'קען נישט זיין אז א איד זאל דאס נישט גלייבן, און אט דאס ווערט א סיפור און א הוראה און א נתינת כח במכל שכן וקל וחומר מ'שטייט לאחרי מתן תורה און מ'שטייט לאחרי התגלות פון תורת החסידות נשמתא דאורייתא און מ'שטייט לאחרי הפצת המעיינות חוצה גאר אין א גרויסן פארנעם. ווי נשיא דורנו האט מסביר געווען אז פונקט אזוי ווי מען דארף וויסן חסרונות עצמו כדי לתקנם, אזוי דארף מען וויסן מעלות עצמו כדי זיי אויסצונוצן. דארף מען וויסן אז מען האט א רכוש גדול אין הפצת המעיינות חוצה בכלל ובפרט לויט דער עבודה און על ידי העבודה פון נשיא דורנו וואס האט אנגעזאגט עמדו הכן כולכם. דאס קען זיין ביי כולכם, און דאס קען זיין אין אן אופן פון עמדו, און דאס קען זיין אין אן אופן פון הכן. מצידכם איז שוין אלץ צוגעגרייט, מען דארף מער נישט ווי ארויסטאנצן פון גלות און פון דעמאלטס זינט ער האט עס געזאגט דעם ערשטן מאל. איז דאך שוין דורכגעגאען אויכעט א ריבוי עבודה אין הפצת המעיינות חוצה, א ריבוי עבודה אין לימוד התורה וקיום מצוותיה בהידור, ביז אויכעט די עבודה פון בעלי תשובה, פון קירוב רחוקים, וכידוע דער סיפור פון משה'ן פון א שה פזורה וואס ער האט פארלאזן דעם עדר און איז געלאפן נאך דער שה פזורה במדבר, וואס בשעת מעשה. איז דאך א פנים מען קען ניט טאן קיין צוויי עניינים, ווען ס'רעדט זיך וועגן כמה אן עדר עי"ן דל"ת רי"ש, און דא רעדט זיך וועגן א שה פזורה, און ער דארף נאך נאכלויפן אין מדבר, ניט דארט וואו ס'געפינט זיך דער עדר, און מען זאגט אז דאס איז א ענין פון א רועה בישראל ומשה היה רועה.